פרייטאג קדושים, זאגט די הייליגע משנה מסכת עהלות פרק ד', מגדל א שענקל, מען רעדט דא פון א שענקל וואס איז גרויס, ס'קען פארנעמען אין זיך פֿערציק סאה פליסיגקייטן, וואס דאס איז צוויי כור פון טרוקענע זאכן, ווייל ווען מען לייגט אריין טרוקענע זאכן הויפנט זיך עס נאך מער אויף, מיט א דריטל מער, וואס די שטח דערפון איז אמה על אמה ברום שלש אמות אזוי ווי די שיעור פון א מקווה שהוא עומד באויר וואס די שאנק שטייט אונטער די פרייע הימל ס'איז נישט אין א הויז און די שענקל האט געהאט ביי די ווענט די ווענט אליין זענען געוועזן דיקע ווענט און ס'האט געהאט א הוילקייט דורך און דורך, מען האט געקענט אריינקוקן, און מען האט געקענט אריינלייגן זאכן, האלטן קליינע חפצים'לעך אין די ווענט, ס'האט געהאט לעכערלעך וואס זענען געווען קלענער ווי א טפח על טפח, און מען האט געהאלטן דארט נאדלעך און אנדערע קליינע כלים. איז די הלכה טומאה בתוכו, אויב ס'געפינט זיך א טומאה, צום ביישפיל א כזית מן המת, אין די מגדל, אינעם שאנק אליין, נישט אין די לעכערלעך פון די זייטן פון די ווענט, איז כלים שבעוביו טהורים, די אלע כלים וואס געפינען זיך אין די דיקיקייט פון די ווענט, אפילו עס איז אפן צום מגדל אליינס, וויבאלד עס איז נישט אפן מיט א פותח טפח, ווערט דאס גערעכנט ווי עס ליגט אין א באזונדערע אוהל, טהורים, די אלע נאדלעך וכדומה בלייבן ריין. טומאה בעוביו, אויב ס'איז דא א טומאה, א כזית פון א מת, אין די דיקיקייט פון דעם מגדל, דאס הייסט אז מ'האט אריינגעלייגט אין איינע פון די פענסטערלעך אויף די זייטן אויף די ווענט א כזית פון א מת, איז כלים שבתוכו טהורים, אלע כלים וואס געפינען זיך אינעם מגדל, אינעם שאנק, זענען טהור. ווייל ס'ווערט באטראכט ווי ס'ליגט אין א באזונדערע אוהל און ס'האט נישט קיין שייכות מיט דעם מגדל. וואלט עס געוועזן אפן בפותח טפח וואלט עס יא געוועזן טמא. אזוי איז דאך די הלכה טאמער ס'איז דא א מת אין א שטוב און ס'דא א פענסטער אין דעם שטוב וואס איז אפן א טפח על טפח גייט די טומאה אריבער אויכעט צו די דערנעבנדיגע שטיבער וואס זענען אפן צו דעם שטוב. אבער וויבאלד דא רעדט מען אז די לעכער אין די ווענט זענען געוועזן קלענער ווי א טפח על טפח, ברענגט עס נישט אריין קיין טומאה צו די מגדל, און ס'גייט נישט אריבער קיין טומאה פון די מגדל צו די זייטיגע פענסטערלעך. רבי יוסי אומר מחצה למחצה, רבי יוסי זאגט אז דעם לעכל וואו מ'האלט די כלים אין די דיקיקייט פון די ווענט פון דעם מגדל באטראכט איך האלב אויף האלב, די האלב וואס איז צו די זייט פון די מגדל ווערט באטראכט אזויווי א חלק פון די מגדל, און אויב ס'איז דא א טומאה אין יענע האלב זענען די כלים פון די מגדל טמא, און אויב ס'איז דא א טומאה אין די מגדל זענען די כלים פון יענע האלב פונעם לעכל טמא, און אויב און די דרויסנדיגע האלב וואס איז צו די זייט צו די גאס, נישט צו די זייט צום מגדל, ווערט באטראכט ווי ס'איז נישט קיין חלק פונעם מגדל, און אויב ס'איז דא א טומאה אין דעם מגדל זענען די כלים פון יענע האלב טהור, און אז ס'איז דא א טומאה אין יענע האלב פונעם לעכל פונעם שאנק זענען די כלים פון דעם מגדל אויך טהור. ביז יעצט האט מען גערעדט אז דער שאנק שטייט אונטערן פרייען הימל, היה עומד בתוך הבית, אויב דער שאנק געפינט זיך אין א שטוב, אונטער א דאך, איז טומאה בתוכו, אויב ס'איז דא א טומאה אין דעם שאנק, הבית טמא, די גאנצע הויז, אלע כלים פון די הויז ווערן אויך טמא, ווייל די סוף פון די טומאה וואס געפינט זיך אינעם שאנק, אז ס'גייט נישט דארטן בלייבן, מ'גייט עס ארויסנעמען פון דארטן און ס'גייט אדורך גיין דעם שטוב, ווערן אלע כלים פון די שטוב שוין טמא. טומאה בבית, אויב ס'איז דא א טומאה אינעם שטוב, איז מה שבתוכו טהור. אלעס וואס געפינט זיך אינעם שאנק איז יא טהור, און מ'רעדט דא אז די טירן פונעם שאנק זענען צוגעמאכט, איז וויבאלד די טומאה פונעם שטוב גייט נישט אריינקומען צו די מגדל, נאר מען גייט עס ארויסטראגן פון דארט צו די גאס, זענען אלע כלים פון די מגדל טהור. שדרך הטומאה לצאת, די סדר פון די טומאה איז אז ס'זאל ארויסגיין, פארדעם ווען ס'געפינט זיך א טומאה אין די מגדל, זענען אלע כלים פונעם שטוב טמא, ואין דרכה להיכנס, ס'איז נישט די סדר פון טומאה אריינצוגיין נאך טיפער, און דערפאר אפילו עס געפינט זיך א טומאה אין דעם שטוב, זענען אלע כלים פון די מגדל טהור, ווייל די טומאה פונעם שטוב גייט נישט אריינקומען צו דעם שענקל. זאגט די משנה, כלים שבינו לבין הארץ,

איז די הלכה אם יש שם פותח טפח, אויב ס'איז דא אונטער דעם שענקל אדער העכער דעם שענקל אדער אויף די זייט פון די שענקל א עפענונג פון א טפח, טמאים זענען אלע כלים וואס געפינען זיך דארטן צווישן די שענקל און די וואנט אדער די ערד אדער די דאך, ווערן זיי טמא ווייל ס'איז צוגערירט צו די חלל פונעם הויז מיט א עפענונג פון א טפח, ס'ווערט באטראכט ווי ס'איז אויך אינעם חלל פונעם הויז, און די גאנצע הויז איז דאך טמא געווארן דורך די כזית מן המת וואס ליגט דארטן, ואם לאו, אויב העכער די שענקל, אדער אונטער די שענקל, אדער אויף די זייט פונעם שענקל, איז דא זייער א קליינער שפאלט, קלענער ווי א טפח, טהורים זענען די אלע כלים וואס ליגן דארטן טהור, איך באטראכט עס ווי ס'איז פארמאכט, איך זאג לבוד, און ס'הייסט ווי ס'האט נישט קיין שייכות צו די הוילקייט פונעם שטוב, און ס'בלייבט ריין די כלים וואס ליגן דארט. טומאה שם. אויב ס'איז געוועזן א כזית מן המת למשל דארט אויף איינע פון די שפאלטענעס אונטער דעם מגדל, אדער העכער דעם מגדל, אדער אויף די זייט פון דעם מגדל, הבית טמא, איז די גאנצע שטוב טמא, אפגעזען צו ס'איז דא דארטן א פותח טפח צו נישט, אפילו ס'איז נישט דא דארט קיין עפענונג פון א טפח, וויבאלד ס'איז סוף הטומאה לצאת, די כזית מן המת וואס ליגט דארט גייט מען דאך עווענטועל אוועקנעמען פון דארטן, און ס'גייט אדורכגיין די שטוב, זענען אלע כלים פון די שטוב שוין יעצט טמא. משנה ב'. רעדט מען ווייטער פון דעם שענקל, וואס דער שענקל אליין, האבן מיר געשמועסט, אז ס'איז נישט מקבל טומאה, ווייל ס'איז בא במידה, ס'איז א כלי עץ העשוי לנחת, מ'קען עס נישט ארומטראגן, ס'איז א גרויסע כלי, און דערפאר טאקע קען עס חוצץ זיין בפני הטומאה, און די כלי, דער שענקל, האט אויך א תיבת המגדל, ס'האט אזוי ווי א לעדל, פון אונטן ווי מען פלעגט אין דעם אריינלייגן עסנווארג און געטראנקען, יש בה פותח טפח, אויב די עפענונג, דאס הייסט די לעדל אליינס, האט א הוילקייט פון א טפח על טפח, ואין ביציאתה פותח טפח, אבער די עפענונג, די לאך, וואס איז אפן צווישן דעם לעדל און די שטוב, האט נישט קיין עפענונג פון א טפח, איז די הלכה אזוי, טומאה בתוכה, טאמער ס'געפינט זיך א טומאה אין דעם לעדל, הבית טמא, איז די גאנצע שטוב טמא, ווי די משנה זאגט ווייטער, ווייל די טומאה גייט דאך ארויסקומען, מ'גייט דאך עס ארויסנעמען צו די שטוב, זענען אלע כלים פון די שטוב שוין יעצט טמא געווארן. טומאה בבית, אויב ס'איז דא א טומאה אינעם שטוב, איז מה שבתוכה טהור, אלע זאכן וואס געפינען זיך אין דעם לעדל זענען ריין געבליבן, שדרך הטומאה לצאת, די סדר פון טומאה איז דאך ארויסצוגיין, ממילא אויב ס'איז דא א טומאה אין דעם תיבת המגדל וועט עס ארויסגיין צום שטוב און ס'איז שוין מטמא אלעס וואס געפינט זיך אין שטוב, ואין דרכה להיכנס, ס'איז נישט די סדר אז ס'זאל אריינגיין, און דערפאר אפילו ס'איז דא א טומאה אינעם שטוב וועט עס נישט אריינדרינגען, די טומאה גייט נישט אריין צו די זאכן וואס ליגן אין דעם לעדל. וואלט די עפענונג פונעם לעדל געוועזן א פותח טפח, וואלט עס געווען טמא אפילו ווען עס איז אין דרכה להיכנס, ווייל ס'רירט זיך דאך צו מיט א פותח טפח די חלל פונעם לעדל צו די חלל פונעם שטוב, וויבאלד אבער ס'איז א שמאלערע עפענונג ס'האט נישט קיין פותח טפח, און ס'איז נישט די סדר פון די טומאה אהין אריינצוגיין, זענען די כלים פון די לעדל געבליבן טהור. רבי יוסי מטהר. רבי יוסי קריגט אויף די הלכה אז ביי א כזית מן המת זאל מען זאגן דרך הטומאה לצאת און ס'זאל שוין יעצט מטמא זיין אלעס וואס געפונט זיך אינעם שטוב. מפני שיכול להוציאה לחצאים. ווער זאגט דיר אז ווען מ'גייט עס ארויסנעמען פון דעם לעדל גייט עס מטמא זיין די הויז? אפשר וועט ער עס ארויסנעמען צוהאלבט. דאס הייסט ער וועט קודם ארויסנעמען איין האלבע כזית, און נאכדעם וואס די האלבע כזית וועט שוין זיין אינדערויסן פונעם הויז, דעמאלטס וועט ער ארויסנעמען די צווייטע האלבע כזית, קומט אויס אז אין דעם שטוב איז קיינמאל נישט געווען קיין גאנצע שיעור פון א כזית מן המת וואס זאל מטמא זיין די כלים פונעם שטוב. או לשרפה במקומה, אדער קען ער עס פארניכטן, פארברענען, דארטן אויפן פלאץ אין דעם לעדל, האט רבי יוסי געהאלטן אז אפילו עס איז דא א כזית מן המת אין דעם לעדל, זענען אלע כלים פון די שטוב טהור, ווייל ס'מוז נישט זיין אז ער גייט עס ארויסברענגען אויף א אופן וואס ס'וועט מטמא זיין די כלים פונעם שטוב, און דער רש זאגט טאקע אז הוא הדין ער קריגט זיך אין די ערשטע משנה, וואס די משנה האט געזאגט אז אויב ס'איז דא א שענקל אין א שטוב, און ס'געפינט זיך א טומאה אינעם שענקל, זענען אלע כלים פון די שטוב שוין טמא, ווייל דרך הטומאה לצאת, אבער רבי יוסי וועט האלטן, מ'קען דאך עס ארויסברענגען צוהאלבט, אדער מ'קען עס פארברענען דארט אינעם שענקל, זענען די כלים פון די שטוב נאך נישט טמא. אבער אויב ס'איז דא א גאנצע מת אין א שטוב, זאגט תוספות אין מסכת חולין, איז רבי יוסי מודה אז דרך הטומאה לצאת, און אלע כלים וואס געפונען זיך אונטער די חלל פון די טויערן פון דעם שטוב אינדערויסן, אפילו די טירן זענען צוגעמאכט איז עס טמא, ווייל ס'קען זיין אז מ'וועט ארויסטראגן דעם מת דורך יענעם טיר, ווייל ביי א גאנצע מת איז נישט די סדר אז מ'זאל אים פארברענען אדער צעטיילן אויף שטיקלעך און ארויסטראגן פחות פחות מכזית, נאר ביי א כזית מן המת, אזוי ווי מען רעדט דא האט ער געהאלטן אז מען קען דאס צעטיילן אדער פארברענען און ארויספירן אויף א אופן וואס ס'וועט נישט מטמא זיין די כלים פונעם שטוב. משנה ג' היה עומד בתוך הפתח, רעדט מען ווייטער פון א שאנק, א מגדל, וואס ס'שטייט אין א הויז, אבער ס'שטייט ביים טיר, ונפתח לחוץ, ס'ווערט געעפנט אויף ארויס. טומאה בתוכו אויב ס'איז דא א טומאה אין דעם שענקל, הבית טהור, אלע כלים פון די הויז בלייבן ריין, ווייל אז מען וועט ארויסנעמען דעם טומאה גייט דאך עס גלייך ארויס אין גאס, ס'גייט נישט אדורכגיין דעם הויז, דעם שטוב, ווייל דער מגדל, דער שאפע שטייט דאך אינגאנצן ביים טיר. טומאה בבית, אויב ס'איז דא א טומאה אינעם שטוב, איז דער רמבם'ס גירסא דא מה שבתוכו טמא, אלעס וואס געפינט זיך אינעם שענקל איז יא טמא, פארוואס? ווייל ווען איך גיי וועלן ארויספירן די טומאה פונעם שטוב צו די גאס, האט עס נישט קיין אנדערע וועג אדורכצוגיין נאר דורך דעם שענקל, ממילא ווערט דאס באטראכט ווי ס'דרינגט אריין די טומאה אין דעם שענקל, און אלעס וואס געפינט זיך אינעם שענקל איז שוין טמא. שדרך הטומאה לצאת די סדר פון די טומאה איז ארויסצוגיין, און דערפאר ווען ס'איז דא א טומאה אינעם שענקל, זאג איך אז די הויז איז טהור, ווייל ס'גייט דאך ארויסגיין צו די גאס, און אויך אויב ס'איז דא א טומאה אינעם הויז, זענען אלע זאכן פונעם שענקל טמא, ווייל ס'גייט דאך דארפן אדורכגיין דורך דעם שענקל ווען ס'וויל אנקומען צו די גאס, מ'רעדט דאך דא אז דער שענקל האט פארמאכט דעם טיר פון אלע זייטן ארום ס'איז נישט דא קיין שום עפענונג פון א פותח טפח אויף קיין איין זייט אז די טומאה זאל דאך דארט קענען אדורך גיין ס'גייט מוזן אדורך גיין דורכן שענקל און ממילא זענען אלע זאכן פונעם שענקל שוין טמא ואין דרכה להיכנס ס'איז נישט די סדר פון די טומאה אז דאס זאל אריין גיין און דערפאר ווען ס'איז דא א טומאה אינעם שענקל זאג איך נישט אז די זאכן פונעם שטוב זענען טמא, ווייל מען גייט דאך עס נישט אריינפירן טיפער אינעם שטוב אריין, מען גייט דאך עס ארויספירן אין גאס ארויס, און דערפאר איז עס נישט מטמא די זאכן פונעם שטוב. דער ברטנורא האט גורס געווען, טומאה בבית, מה שבתוכו טהור. אויב ס'איז דא א טומאה אינעם שטוב, זענען אלע כלים וואס געפינען זיך אינעם שענקל דארט ביים טיר, געבליבן טהור. זאגן די מפרשים אז ער האט געהאלטן אז ס'איז יא דא א טפח על טפח פלאץ צווישן די שענקל און דעם טיר, און ווען איך וועל ווילן ארויסטראגן די טומאה פונעם שטוב צו די גאס, מוז עס נישט אדורכגיין דורכן שענקל, ס'קען גיין אויף די זייט, העכער די שענקל אדער אונטער די שענקל, אדער אויף איינע פון די צוויי זייטן רעכטס און לינקס, ממילא די אלע כלים וואס געפינען זיך אינעם שענקל בלייבן טהור. זאגט די משנה, היתה מוכני שלו, די רעדל פון דעם שענקל, מען האט געלייגט א רעדל אז מען זאל עס קענען טראגן, און די רעדל איז געוועזן משוכה לאחוריו שלש אצבעות, די פארנט פונעם שאנק רעדט מען דאך דא אז ס'שטייט ביים טיר, און די עפענונג דערפון איז אויף ארויס צו די גאס, אויף די הינטערשטע זייט דערפון איז געוועזן א רעדל, און ס'איז געשלעפט אויף אהינטער די שיעור פון דריי פינגער. וויבאלד ס'איז נאר ארויסגעשלעפט דריי פינגער, הייסט עס נאך ווי איין חלק, איין שטיק, מיטן שאנק. און טומאה שם, אויב ס'איז דא א טומאה אין דעם רעדל, אין די הוילקייט פונעם רעדל איז דא לאמיר זאגן א כזית מן המת, כנגד הקורות, אפילו ס'איז קעגן די באלקענעס פונעם הויז, ס'איז נישט אונטער דעם מגדל, ס'איז נישט אונטער די שאנק, ס'איז נאר אונטער די געהעריג די דאך פונעם הויז, אבער הבית טהור, די גאנצע הויז איז טהור, פארוואס? וויבאלד ווען ס'ליגט א טומאה אין די מגדל אליינס, זענען דאך די כלים פונעם הויז טהור, ווייל די עפענונג פונעם מגדל איז צו די גאס, ס'גייט נישט אריינקומען אינעם שטוב, און די מכני די רעדל איז דאך א חלק ס'באלאנגט צום שענקל, און וויבאלד ס'איז נאר דריי פינגער אוועקגעשלעפט וואס דאס איז דאך די סדר וויאזוי די רעדלעך זענען געוועזן אויסגעשטעלט צו דעם צו דעם שענקל, הייסט עס ווי א חלק דערפון, און ס'הייסט ווי די טומאה ליגט אינעם מגדל און ס'איז נישט מטמא די הויז. וואלט עס געווען פיר פינגער אפגערוקט וואלט עס שוין נישט געווען קיין חלק פון די מגדל און ס'וואלט יא מטמא געווען דעם שטוב. במה דברים אמורים אז די מכני, די רעדל, הייסט א חלק פונעם שענקל, בזמן שיש שם פותח טפח. אויב דארט ווי די טומאה ליגט אין די הוילקייט פונעם ראד איז דא א חלל פון טפח על טפח, איז דאך עס נישט קיין טומאה רצוצה וואס איז בוקעת ועולה בוקעת ויורד, וואלט עס אבער געהאט דארטן ווייניגער ווי א טפח על טפח, וואלט די טומאה געפלאצט, וואלט בוקע געווען, און ס'וואלט ארויסגעדרונגען צום שטוב אריין. אפילו ס'וואלט א חלק פונעם מגדל, אבער למעשה ליגט דאך עס אונטער די אוהל פונעם שטוב, און ווען ס'האט ווען נישט דארטן קיין פותח טפח, וואלט עס געווען א טומאה רצוצה און ס'וואלט ארויסגעגאנגען די טומאה און זיך פארשפרייט אינעם שטוב מטמא געווען אלע כלים פונעם הויז. נאך א תנאי פעלט זיך אויס, ואינה יוצאה, אז די מכני די ראד זאל מען נישט קענען געבן א שלעפ אראפ פונעם מגדל, נאר וואס דען? ס'איז גוט באהאפטן, דעמאלס איז עס א חלק פונעם מגדל, און אז ס'איז דא א טומאה אין די מכני, ווערט עס באטראכט ווי ס'ליגט אין די מגדל, און וויבאלד די עפענונג פון די מגדל איז צו די גאס, איז עס נישט מטמא די זאכן פונעם הויז. און ס'פעלט זיך אויס א דריטע תנאי אויכעט והמגדל בא במידה, און דאס איז באמת פון די תנאים פון די מגדל אין די גאנצע פרק, אז מ'רעדט דא פון א מגדל וואס קומט מיט א מאס, מען דארף עס אפמעסטן זעהן צו ס'האט די שיעור וואס די חכמים האבן ארויפגעלייגט אז ס'קען פארנעמען פערציג סאה פליסיגקייט וואס דאס איז צוויי כור פון טרוקענע זאכן וואס דעמאלטס איז עס נישט מקבל טומאה און אז ס'איז נישט מקבל טומאה קען עס חוצץ זיין בפני הטומאה אויב וואלט עס נישט געהאט די מאס הייסט עס ווי א כלי וואס איז יא מקבל טומאה און ס'קען נישט איבערהאקן בפני הטומאה. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף כ עמוד ב. עולא איקלע לפומבדיתא. עולא איז אנגעקומען צו די שטאט פומבדיתא אין בבל, וואס דער ראש ישיבה דארטן איז געוועזן רב יהודה. אייתו לקמיה דמא האט מען געברענגט פאר אים בלוטן ולא חזא און ער האט נישט געוואלט קוקן, ער האט נישט געוואלט פסק'נען אויף קיין מראות דמים. אמר האט ער געזאגט אזוי, ומה ר' אלעזר, דמרא דארעא דישראל הוה, ער איז געוועזן דער הויפט מומחה פון מראות דמים פון גאנץ ארץ ישראל. אבער כי מקלע לאתרא דרב יהודה ווען ער איז אנגעקומען דא קיין פומבדיתא ווי רב יהודה האט געוואוינט לא חזא דם האט ער נישט געוואלט באטראכטן קיין בלוט ווייל ער האט נישט געוואלט ער האט נישט געוואלט אוועקנעמען די כבוד פון רב יהודה אנא אחזי? זאל איך עולא יא קוקן בלוטן אין די שטאט פומבדיתא? זאגט די גמרא ואמאי קרו ליה מרא דארעא דישראל פארוואס האט מען רבי אלעזר'ן אנגערופן אז ער איז דער הויפט מורה הוראה פון גאנץ ארץ ישראל? דההיא אתתא, ווייל ס'איז געווען א פרוי, דאייתא דמא לקמיה דרבי אלעזר, זי האט געברענגט א מראת דם פאר רבי אלעזר, הוה יתיב רבי אמי קמיה, רבי אמי איז פונקט געזיצן דארטן פאר רבי אלעזר. ארחיה, רבי אלעזר האט געשמעקט די בלוט. אמר לה האט ער געזאגט צו דער פרוי, האי דם חימוד הוא, דאס קומט פון דעם וואס דו האסט געגליסט. זאגט דער תוספות הרא"ש דאס מיינט נישט צו זאגן אז פאר דעם איז עס נישט טמא, מען זעט דאך אז ווען מען פאדערט א פרוי אז מען וויל מיט איר חתונה האבן און זי איז מסכים דארף זי האבן ז' נקיים ווייל אפשר מחמת חימוד האט זי געזען בלוט זעט מען דאך אז דם חימוד איז טמא. נאר רבי אלעזר האט פשוט געוואלט ווייזן זיין חכמה זיין מבינות אז ער פארשטייט אפילו פון וואס די בלוט קומט ממילא האט ער געזאגט אז דאס איז דם חימוד. בתר דנפקה נאכדעם וואס די פרוי איז ארויסגעגאנגען אטפל לה רבי אמי, רבי אמי האט זיך צוגעשטעלט צו איר, אמרה ליה זי האט טאקע געזאגט אז דאס איז געווען די מעשה בעלי היה בדרך, מיין מאן איז געווען אונטערוועגן וחמדתיו און כ'האב געגליסט צו אים. קרי עליה האט רבי אמי זיך אויסגעדרוקט אויף רבי אלעזר, סוד השם ליראיו, די סוד פונעם אייבערשטן איז ער מגלה פאר די וואס פארכטן זיך פון אים, איז צוליב די מעשה זעהט מען דאך אז רבי אלעזר איז געווען אזא מומחה אין בלוטן און מ'האט אים אנגערופן אז ער איז דער מרא דארעא דישראל, ווי די מהרש"א איז מסביר אז מ'האט אים אזוי גערופן ווייל די לופט פון ארץ ישראל מאכט דאך קלוג, און אז ער איז געווען אזוי קלוג מבחין צו זיין צווישן די אלע פארשידענע בלוטן האט מען אים אנגערופן אז ער איז דער מרא דארעא דישראל. און דער פסוק סוד השם ליראיו זאגט ער די מהרש"א האט מען אים אנגערופן ווייל מען טרעפט דאך אויכעט ביי די מלך המשיח זאגט די גמרא אין סנהדרין אז ער וועט קענען זיין א מורח ודאין ער וועט שמעקן און דורכדעם וועט ער דן זיין און דאס קומט פון זיין יראת שמים ווי ס'שטייט אין פסוק האט מען אים אויכעט אנגערופן רבי אלעזר'ן סוד השם ליראיו ווייל דורך יראת שמים טוט דער אייבערשטער מגלה זיין די סודות אז מען זאל קענען זיין א מורח ודאין אזוי ווי רבי אלעזר האט דא געשמעקט די בלוט און ער דן געווען אז דאס איז דם חימוד זאגט דער זוהר הקדוש, און דעם שטיקל זאגט מען יעדן פרייטאג צו נאכטס ביים דאווענען, רזא דשבת די סוד פון שבת, איהי שבת דאתאחדת ברזא דאחד, דאס איז דער שבת וואס ער זאגט דא אין די זייט אז דאס מיינט די מדת המלכות וואס ווערט אנגערופן שבת ביינאכט, וואס זי איז אנגעכאפט מיט די סוד פון אחד פון איינס, למשרי עלה רזא דאחד, צו מאכן רוען אויף איר די סוד פון איינס, צלותא דאס דאווענען דמעלי שבתא ווען דער שבת קומט אריין, דהא אתאחדת, כורסיא יקירא קדישא די הייליגע כסא הכבוד איז דאך אנגעכאפט ברזא דאחד מיט די סוד פון אחד, ואתתקנת און זי ווערט צוגעראכטן, למשרי עלה ס'זאל רוען אויף איר מלכא קדישא עלאה, דער הייליגער אויבערשטער קעניג. כד עייל שבתא ווען די שבת קומט אריין איהי אתיחדת איז די מדת המלכות טוט זיך צאמשטעלן און איינציגן מיט די זעיר אנפין ואתפרשת מסטרא אחרא און זי שיידט זיך אפ פון די אנדערע זייט ס'איז נישט דא קיין שום אחיזה פאר די סטרא אחרא דעמאלטס וכל דינין מתעברין מינה אלע דינים טוען זיך אפ פון איר ואיהי אשתארת ביחודא דנהירו קדישא זי בלייבט איינע אליין מיט די הייליגע ליכטיגקייט, ואתעטרת בכמה עטרין לקבל מלכא קדישא, טוט זיך באצירן מיט אסאך קרוינען צום הייליגן קעניג. וכל שולטני רוגזין, די אלע געוועלטיגונגען פון די כעס און די רוגז ומארי דדינא די אלע בעלי דינים, כולהו ערקין ואתעברו מינה, אלע אנטלויפן און טוען זיך אפ פון איר, ולית שולטנא אחרא בכולהו עלמין, ס'נישט דא קיין שום אנדערע געוועלטיגונג אין אלע וועלטן אויסער די מדת המלכות.

אז מען זאל בענטשן די שכינה הקדושה מיט א פרייד בנהירו דאנפין, מיט א פרייליך פנים, מיט א באלאכטענע פנים, ולומר און צו זאגן ברכו את השם המבורך, את השם דייקא, בגין למפתח לגבה בברכה, די את השם, דאס טוט מרבה זיין די מדת המלכות, מען הייבט אן מיט א ברכה פאר די מדת המלכות. זאגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק ח' כל זרע א יעדע זאמען שקצירתו ווען מען שניידט דאס אפ מצמחת אותו ס'מאכט עס מער שפראצן ומגדלתו ס'מאכט אז ס'זאל בעסער וואקסן כגון אספסתא וסילקא די צוויי מיני זרעים הקוצרו בשגגה ווען איינער שניידט דאס אפ אין שבת בשוגג איז ער חייב שתי חטאות אחת מפני שהוא קוצר איינס ווייל ער שניידט ער טוט אויסרייסן א זאך פון די פלאץ וואו עס וואקסט ואחת מפני שהוא נוטע און א צווייטע חטאת ווייל ער פלאנצט איין ער מאכט נאך אז ס'זאל שפעטער בעסער וואקסן. וכן הזומר, ווען איינער רייסט אראפ איבעריגע צווייגלעך פון א בוים, והוא צריך לעצים, און ער דארף אויך די העלצער דערפון, איז ער חייב משום קוצר, ווייל ער שניידט דאך אראפ עפעס וואס ער דארף די האלץ דערפון, און משום נוטע ווייל דורכדעם וואס מ'שניידט אראפ די איבעריגע צווייגלעך וועלן די אנדערע צווייגלעך זיך בעסער צעוואקסן.

אף על פי שהן כעקורין לענין טומאה. לגבי טומאה, קען עס שוין ווערן מוכשר לקבל טומאה, אויב ס'קומט צו דערצו איינע פון די ז' משקים, ווערט עס שוין נישט באטראכט ווי מחובר לקרקע, וואס א מחובר לקרקע איז נישט מקבל טומאה, אבער דאס קען שוין יא ווערן מוכשר לקבל טומאה, עס קען שוין מקבל טומאה זיין, ווייל ס'הייסט אזוי ווי אפגעטרוקנט און ס'הייסט שוין, ס'איז אפגעטרוקנט הייסט עס שוין ווי אפגעריסן, אבער לגבי שבת וויבאלד ס'איז פארט מחובר לקרקע, ס'איז מחובר צו דעם בוים, איז מען יא מחויב א חטאת אויב מען רייסט עס אראפ בשוגג. התולש עולשין, ווען איינער רייסט ארויס דעם מין געוויקס וואס הייסט עולשין, המזרד זרדין, ער רייסט אראפ צווייגעלעך, אם לאכילה, אויב ער וויל דאס אליין עסן, ס'געווען א ווייעכע מין זאך וואס מען קען עסן, שיעורו כגרוגרת, יעדע זאך וואס האט צו טון מיט עסן איז דאך די שעיר אזוי ווי א געטריקענטע פייג. ואם לבהמה, אויב וויל ער דאס געבן פאר זיינע בהמות, שיעורו כמלוא פי גדי, די שיעור פון א מאכל בהמה, מחייב צו זיין, איז ווען ס'קען אנפילן די מויל פון א ציג. ואם להסקה, ער וויל דאס האבן צום הייצן, שיעורו כדי לבשל ביצה, מ'זאל קענען מיט די צווייגעלעך גיין אפקאכן אן איי.

א מיטל מעסיגע איי פון די הינער. וכל מקום שנאמר כדי לבשל ביצה מיינט נישט אז ס'דארף דויערן אזוי לאנג ווי ס'קאכט זיך אפ די גאנצע איי, נאר הוא כדי לבשל כגרוגרת מביצה, די שיעור פון א גרוגרת פון א ביצת תרנגולת זאל ווערן אפגעקאכט מיט די העלצער. וגרוגרת איז א אחד משלושה בביצה, בערך א דריטל פון א איי איז די שיעור פון א פארטריקנטע פייג. ואין עימור אלא בגידולי קרקע, די מלאכה פון מעמר איז נאר שייך ביי זאכן וואס האבן געוואקסן אויף די ערד. זאגט דער רמב"ם המקבץ דבילה, ווען איינער נעמט צאם געטריקענטע פייגן, ועשה ממנה עגולה, ער מאכט דערפון א רינג, ער פרעסט עס אריין אין א כלי, וואס איז א רינדעכיגע כלי, או שניקב תאנים, ער האט געלעכערט פייגן והכניס החבל בהן, און ער האט אריינגעלייגט א שטריק, עד שנתקבצו גוף אחד, ביז ס'איז געווארן איין גרויסע שטיק, דורך די שטריק איז עס געווארן צאמגענומען, הרי זה תולדת מעמר, דאס איז א תולדה פון מעמר, וחייב, און ער איז אויכעט מחויב וכן כל כיוצא בזה. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, האלט ער דא ביי די אכצנטע עיקר וואס א בעל תשובה דארף וויסן, צריך הבעל תשובה להיות חטאתו נגדו תמיד, זיין עבירה דארף אים שטענדיג זיין פארן פנים, כי ראוי לנפש החוטאת לזכור עוונה תמיד, ס'פאסט אז א זינדיגע זעהל זאל שטענדיג געדענקן איר זינד, ואל תשי אותם, זי זאל דאס נישט פארגעסן לקץ ימים מיט די ענדע פון די צייטן, ווען ס'גייט אדורך א לאנגע צייט דארף עס נאכאלץ געדענקען, ומלבבו לא יחטפו עד בוא חליפתו, עס טאר נישט אוועקגעכאפט ווערן פון זיין הארץ ביז ער גייט אוועק פון די וועלט, כענין שנאמר, דוד המלך האט געזאגט, כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד. די ניינצנטע זאך וואס א בעל תשובה דארף טון, וצריך עזיבת חטא בהזדמן לו, ער דארף איבערלאזן דעם עבירה ווען ס'קומט אים אונטער, והוא בתוקף תאוותו, אפילו ער האט נאך אלס דעם זעלבן שטארקן גליסט. אמרו רבותינו ז"ל, איזה הוא בעל תשובה, וועלכער איז דער בעל תשובה אשר תשובתו מגעת עד כסא הכבוד, ס'קומט אן ממש ביזן כסא הכבוד. כאשר נבחן ווען ער איז געווארן אויספרובירט ויצא נקי און איז ארויסגעגאנגען ריין האט נישט געזינדיגט באותו פרק אין דעם זעלבן צייט ובאותו מקום אויפן זעלבן פלאץ ובאותה אישה מיט די זעלבע פרוי רצונו לומר ער מיינט צו זאגן כי הזדמן החטא לידו די זעלבע עבירה איז אים אונטערגעקומען והוא בתוקף יצרו ער האט נאך דעם זעלבן שטארקן יצר

ער איז געראטעוועט געווארן פון די זינד מיראת השם וגאון פחדו, צוליב די גרויסע יראת שמים און פחד וואס ער האט פונעם אייבערשטן. דאס הייסט א ריכטיגער בעל תשובה, וואס ס'קומט אן די תשובה ביזן כסא הכבוד. זאגט דער רבינו יונה, ומי שלא הזדמן לידו כענין הזה, א מענטש וואס ער האט תשובה געטון, אבער ס'איז אים נישט אונטערגעקומען נאכאמאל די זעלבע עבירה אויפן זעלבן אופן, יוסיף בנפשו יראת השם דבר יום ביומו, זאל ער זען פון טאג צו טאג מער און מער צוגעבן אין זיין יראת שמים, ככה כל הימים אזוי זאל ער טוען אלע זיינע טעג, וכאשר יחליף כח היראה, ווען זיין כח היראה וועט זיין אזוי שטארק, די כבוש בכח הזה את יצרו, אז ער וועט קענען מיט דעם קראפט בייקומען זיין יצר הרע, ומסת משלו בעוצם התאווה, ס'וועט זיין גענוג אין דער יראה וואס ער האט, ער זאל קענען מושל זיין אויף דעם שטארקן גליסט, הלא בוחן לבות, דער אייבערשטער וואס ער טוט אונטערזוכן די הערצער, הוא יבין ער וועט שוין פארשטיין, ונוצר נפשו הוא ידע דער וואס היט אפ זיין זעל דער וועט וויסן, כי אם יבוא לידי נסיון, ווען ער וואלט ווען געקומען צו אזא מין פראבע, והגיע לידו כענין הראשון ס'וועט אים אנקומען נאכאמאל די זעלבע עבירה ווי פריער יציל את נפשו מיד יצרו, יעצט וועט ער שוין מער נישט דורכפאלן ווייל ער האט זיך שוין אזוי געשטארקט מיט יראת שמים, והנה הוא לפני ה' במדריגה העליונה מן התשובה, איז ער אויכעט אנגעקומען צו די העכסטע מדריגה פון תשובה וואס זיין תשובה קומט אויכעט אן ביזן כסא הכבוד, הגם ער איז נישט ממש געווארן אויספרובירט באותו אשה און באותו מקום, ווייל דער אייבערשטער ווייסט דאך אז ער האט געטון די מערסטע וואס ער האט געקענט און מוסיף געווען ביראת שמים און ער איז גרייט פאר אזא נסיון און ער וואלט נישט נאכאמאל דורכגעפאלן. וזהו שאמר שלמה המלך עליו השלום בחסד ואמת יכופר עוון וביראת השם סור מרע, פירוש, וביראת השם, מיט יראת שמים, לסור מן הרע, זיך אפצוקערן פונעם שלעכטס אם יזדמן לידו אויב ס'וועט אים אונטערקומען. ומלת סור מיינט נישט קער דיך אפ, נאר מקור, ס'איז א מקור דאס אפקערן פון דעם שלעכט. ויעיד על הפירוש הזה מה שלא אמר וסור, ער האט נישט געזאגט וסור מרע, נאר סור מרע דאס אפקערן פון דעם שלעכטס קומט דורך יראת שמים. ומה שנאמר דאס וואס שטייט אין תהילים, סור מרע ועשה טוב, אדער ס'שטייט אין איוב, ירא אלוקים וסר מרע, ענינו דארט מיינט דאס שיסור מן הרע בהזדמן לידו, אויך די זעלבע זאך וואס מען רעדט ביז אהער, אז אויב ס'קומט אים אונטער אמאל די זעלבע עבירה זאל ער זיך אפטוהן דערפון, כי לא יאמרו אמור סור מן המעשה בלתי לאשר יקרב לעשותו, מען זאגט נישט פאר קיינעם קער דיך אפ פון א געוויסע זאך נאר טאמער ער קען דאס טוהן, ס'איז אים אונטערגעקומען און ער קען עס טון, דעמאלט זאגט מען אים קער דיך אפ. זאגט ער, וואו ס'שטייט סור מרע מיינט עס אויף א אופן וואס ס'איז אים נאכאמאל אונטערגעקומען די עבירה, און דעמאלט דארף ער זיך אפקערן און דאס איז די ריכטיגע אופן פון תשובה. ואמרו רבותינו ז ל במדרש, ישב ולא עבר עבירה, אויב א מענטש זיצט און ער טוט נישט קיין עבירה, נותנין לו שכר כעושה מצוה, באצאלט מען אים כאילו ער וואלט געטון א מצוה, און די גמרא שמועסט עס אויס, כגון שבא דבר עבירה לידו וניצל ממנו, מען רעדט אז ס'איז אים אונטערגעקומען אן עבירה און ער האט עס געקענט טון, און ער איז געראטעוועט געווארן און ער האט עס נישט געטון, איז אויף דעם וואס ער זיצט אוועק פון די עבירה און ער טוט עס נישט, באקומט ער שכר ווי איינער וואס האט געטון א מצוה.